דאס איז די שיר. דאס איז די שיר, די וויזשן צו מנוחה ושמחה. אוי, ס'קומט שבת, מ'גייט אביסל זינגען פאר'ן אייבערשטן. די גאנצע בריאה זינגט, די גאנצע, די גאנצע וועלט זינגט, די גאנצע וועלט זינגט ווען ס'קומט שבת. וואס איז די שבת? אך מאן. דו זינגסט אביסל? אזוי שיין צו זינגען שבת. דו קענסט, דו גייסט ניצן די מנוחה ושמחה? דער וועט די ניגן האט עס קיין מסטאטער. אבער עס קומט נישט אויס צו זינגען די ניגן, נאר קען מען זינגען א שיינע מנוחה ושמחה פרייטאג צו נאכט. גיב מיר עפעס א גוטע ניגון, מיין הארץ וויל זיך קומען צו פארן פון שטעטל, גיב מיר עפעס א גוטע ניגון, מ'קען אויסלערנען פאר די בחורים. רחם האבן מיר שוין געזינגען, עפעס א חידוש. נו?

אוי ס'קומט שבת, ס'קומט די הייליגע שבת, מ'גייט היטן שבת, טייערע בחורים, די הייליגע, די הייליגע חכמים זאגן ווער ס'היט שבת, די אייבערשטער איז אים מוחל אלע עבירות, די וואך איז א ספעציעלע שבת, יעדע שבת איז סאמטינג ספעשל, אבער די וואך שבת, מיט שבת גיימער אונז ענדיגן די תיקון השובבים, מיט דעם שבת ענדיגן מיר אונז. דער גמר התיקון אז מען וועט זיין פרייליך שבת, מען וועט זיך פרייען שבת, מען וועט עסן גוטע זאכן שבת, מען וועט זינגען שבת, מען וועט לאכן שבת, מען וועט דאווענען אביסל שבת, אביסל. און מ'עט בעטן אסאך דעם אייבערשטן אז די שבת זאל נישט זיין קיין מחלוקת אין די הייזער. שא, איך בין נישט דא, נישט דא קיין מחלוקת, טאטע, מאמע, ברודער, שוועסטער, שוואגער, שוועגערין, איך בין דא, איך זיץ דא ביים טיש, איך פריי מיך שבת, וועט דער אייבערשטער אונז מוחל זיין, דער אייבערשטער וועט אונז מוחל זיין. און אזוי גייען מיר עס אריין אין די לעכטיגע טעג, די קומענדיגע וואך איז שוין א שיינע וואך, עס קומט שוין א קליינע פורים, פורים קטן, און נאכדעם קומט שוין נאכאמאל. ראש חודש אדר, שבת שקלים, און נאכדעם קומט שוין פורים גדול, און נאכדעם קומט שוין ראש חודש ניסן, און ס'קומט שוין פסח, ס'קומט שוין, מען שמעקט שוין, מען שמעקט שוין, נישט גראזעלעך, נישט דער גראזעלעך, נישט חשיש, נו, קען מען שוין נישט גיין אויפן גאס היינט, דו קומסט צווישן מענטשן, ס'שמעקט פון סקאנק, איכס. יארן צוריק, איך האב נישט געוויסט ווער עס איז, זיצט מיר, איך גיי אלץ ארויס מיט מיין ווייב, מענטשן, מענטשן פרעגן ווי נעמסטו ארויס דיין ווייב, ווי פארסטו מיט איר, ווי גייסטו, איך טראג איר אלץ ארויס אויפן פארטש, אונז גיימער אלץ אויפן פארטש, אונז זיצט מיר, אונז האמער א גוטע טשיל, אונז האמער, פארברענג מיר, אבער איך וואוין אין די לעצטע הויז, ביים סוף שטאט, איך האב געליינט די מעשה ביכער, איך בין א באהאלטענע צדיק, סוף שטאט וואוין איך, די נעקסטע הויז איז שוין גוים, פון דארט און ווייטער איז שוין, ס'דא אסאך מאל גוים אינמיטן וויליאמסבורג, אבער דאס איז שוין, פון דארט און ווייטער איז שוין, ביי די גבול פון די עירוב, דארט ענדיגט זיך שוין. איך מיין ווי קען דאס זיין? דאס שמעקט פון א סקאנק, ווי? סקאנק איז דורכגעגאנגען די דזשארדזש וואשינגטאן ברידזש פון פון אפסטעיט אראפגעקומען אין די קליינע דא ביי אונז, כ'ווייס נישט אויב די ארץ ישראל'דיגע אידן הערן אויס די שיעור, כ'ווייס נישט צו זיי ווייסן עס, אבער ס'איז דא די סקאנק, עפעס א מין חיה'לע, געט ארויס אזא גרוך, מ'פלעגט אונז זאגן אין חדר אז אויב איינער ווערט פון דעם אנגעשפריצט דירעקט, מוז מען מאכן א וואנע מיט טאמעיטע דזשוס. וויאזוי הייסט טאמעיטע דזשוס? וויאזוי? רעסעק מיץ דזשוס מיץ מיץ מיץ פון טאמעיטעס עגבניות כ'ווייס נישט עגבניות טאמעיטעס איך פלעג אלץ חלומ'ן פון דעם אלס קינד יוי וויי אויב כ'וועל כאפן א שפריץ פון א סקאנק מען דארף מיך לייגן א וואנע מיט טאמעיטע דזשוס ווייסט וואס איז וואס מען ווישט זיך מען באדט זיך נאך דארט מיט וואסער אבער מ'האט אזוי מורא געהאט פון אזא שרעקליכע גראך און ביז כ'בין געוואר געווארן שפעטער אז די די דראג דאופ וויד דאס שמעקט אזוי מאריוואנע רבונו של עולם איז מען הייבט אן צו רעדן דאס הייבט שוין צו שמעקן די גוטע שמעק מען רעדט נישט פון דעם מען רעדט פון די גוטע שמעק פון ימים טובים ס'קומען שוין די הייליגע טעג ס'קומען שוין די לעכטיגע טעג ימים טובים, א צייט וואס מען קען זיך אביסעלע אביסעלע צוריקערן צום אייבערשטן, יא? וואס איז די ימים טובים? אביסל צוריקערן צום אייבערשטן, יא, ר' משה? דער רבי זאגט א סימן א מענטש איז מקורב צו א צדיק, יום טוב איז ביי אים אזא געשמאקע זאך. דער וואס איז אן א צדיק איז יום טוב הערט מען די קול פון די חיות ס'איז א שרעקעדיגע אלץ שרייט מען און מ'רעגט זיך ס'איז דא איך האב איך האב דא געהאט בוחרים וואס האבן מיר געזאגט פאר פסח אין ישיבה ווייס נישט וואס דו רעדסט דו ווייסט די בוחרים ווייסן די פרישע תלמידים אז קומט פאר פסח די ישיבה ווערט ווערט די ישיבה ווערט פארדראגט מיט די פסח ניגונים מיר הייבן זינגען אמת ממצרים מיט קרב יום יעדע אמאל האב איך געהערט אלס בחור עס איז געווען עפעס א צדיק מאזשיץ אז מען האט געדארפט מען האט אים געדארפט אפערירן און געווענליך מ'מאכט אפערעישן דארף דארף מען איינשלעפן די מענטש מ'דארף אים נישט איינשלעפן ער גייט אנהייבן זינגען א ניגון און דו קענסט דו קענסט אים אפערירן דעמאלטס ווען ער זינגט ער נישט דא. געמאכט א געמאכט א מורא'דיגע ניגון בשעת אפערעישן זיי ווילן נישט געבן אפערירט אים. איך בין נישט ביי די מדריגה אפערעישן אבער אז די ישיבה הייבט אן זינגען פארשטייסטו אים ווערט שלעכט און עס פאלט א גאנצע אז די ישיבה זאל שוין סטאפן זינגען די ישיבה זאל שוין נעמען צו רעדן. און איך בעט זיך אזוי שטארק ביי ענק איך געב ענק אזעלכע שיינע דרשות זינגטס אביסל מיט מיר. זינגטס אביסל מיט מיר. כ'האב געזאגט פאר משה שמואל ער האט מיר געבעטן איך זאל אים אריינזינגען די נוסח אין א טעיפ. ער פארט קיין ירושלים, שיק אים בשליחות אהין, א שליח, געט א שליח, זאג אים איך דאווען פאר די עמוד הלל יום טוב, און און און די גראדע אמאל די ישיבה זאל אריין לייגן נאך א שטיקל נאך א שטיקל, אוי אבער ווען ס'קומט צו פתחו לי, ווייס לאז מיך יעצט אביסל זיך מתבודד זיין, זינגט, לאז מיך יעצט אביסל, אזוי אז דו דאווענסט פאר די עמוד. דו דאווענסט פאר די עמוד קענסטו גארנישט טון, דו מוזט דאווענען. דאווענסט ביחידות, מחיה. דעק מיך צו מיט מיין טלית און איך בין מתבודד, דו זינג, חזנות, עפן מיר די הארץ. מוהרא"ש האט מיר געבעטן דאווענען פאר די עמוד ראש השנה, דאס איז פאר מיר געווען אזא מין שווערע זאך צו פאלגן, איך האב דאך ארויסגעקוקט א גאנץ יאר אויף דעם, איך האב מיך אריינגעזעצט צווישן בתוך עמי אנכי יושב, צווישן בפרט אין אומאן ביי מוהרא"ש אין מנין, זיצן מיר דארט, א קיבוץ גליות, כל הקהל הקודש, אלע סארטן עדות'ן, מחיה, א ספרדישע איד, א תימנישע איד, א מאראקאישע איד, א טוניסע איד, א וויליאמסבורגע איד, קרית יואלע איד, פייוו טאונס איד, איבעראל קומען, מ'זיצט צוזאמען און מ'דאווענט, מ'קומט צום רבינ'ס קיבוץ ראש השנה, איך האב מיך מחיה געווען, איך בין געזיצן, געדענקסט? געדענקסט מיין פלאץ? מחיה! דער בעל תפילה זאל זינגען און חזנות, איך קען זיך יעצט אזוי אויסרעדן דאס הארץ צום אייבערשטן. דאווענען, קענסט זיך אויסרעדן דאס הארץ צום אייבערשטן, איך דארף נישט קיין חברים ביים דאווענען. נאכן דאווענען, איך בין מחזק זיין מיט דיר בשעת'ן דאווענען. אבער אז דו דארפסט דאווענען פאר די עמוד, דו דארפסט זאגן הויך שמונה עשרה, און ווען, שטילע שמונה עשרה, מיר זאגן די עשר. דו מוזט ענדיגן שנעל, באלד גייט מוהרא"ש שוין אויסטרעטן. ווען זאלסטו געבן עפעס א זאג עפעס א ווארט עפעס א, און ס'איז זיך ווארעמען אין זיך. און ס'עפנט די הארץ און ס'ווערט ס'ווערט דערשטיקט און דו קענסט נישט ארויסגעבן. ס'איז זייער שווער. זייער שווער. מוהרא"ש האט מיר געבעטן. איז בעט איך אלץ דא אין בית מדרש, נישט ווען צו רעדן. פתחו לי אויב אויב אויב אויב שטעל איך מיך אפ פאר איין סעקונדע, פאר איין סעקונדע זינגען. זינג זינג אביסעלע. ס'איז א מחיה אז מ'זינגט. כ'ווייס נישט מ'קען מיך אפערירן אינמיטן א ניגון אבער כ'ווייס נישט כ'פארגעס מ'דארף געבן א שניט מ'זינגט אביסל מ'זינגט ס'א מחיה זינגען דו האסט אויך אביסל די געשמאק שלומי נו א מחיה פרייטאג צונאכטס מ'זינגט מחיה א מחיה מ'זעצט זיך אוועק זינגען ווער האט מיר פארציילט? א אינגערמאן זאגט מיר פאריגע וואך שבת קומען צו אים בחורים סרולי ווייס איך נישט ווער ס'האט געגעסן דארט. ווער האט געגעסן דארט פאריגע וואך? ווער? מ'האט געזונגען, ווער איז געווען? ווי איז געגעסן דארט? עפעס א ווייב זאגט אים, שוין, ברענג נאך בחורים, אדרבה, שוין, דו וואס וויל, סתם, סתם מ'קומט מ'ש, מ'האט זיך צעזינגען א שעה, א שעה א האלב, זינגט זיך א מחיה.

כ'מיין נישט די, אבער אה! די גאנצע עולם געגאנגען שלאפן. מ'איז נישטאמאל געגאנגען שלאפן. געגאנגען אין די בונק. און מיין חבר פרעגט מיך, ווי זענען די בחורים? זאג איך, זיי מיד, גייען שלאפן. גיי רוף אלע בחורים. מיר איז גוט געווארן. און מ'האט גערופן די בחורים, און א טייל זענען געקומען, א טייל האבן געזאגט וואס, וואס, וואס.

און מוהרא"ש זאגט פאר די בחורים ווען אלע בחורים זענען צוריק געקומען און מוהרא"ש זאגט פאר די בחורים ווען עטס זאלטס וויסן ווי מלאכים אויבן אין הימל זענען מקנא אידן מיט די זאך אז פרייטאג צונאכטס קענען זיי זינגען ניגונים האט עטס נישט געגאנגען שלאפן און מוהרא"ש ביינאכט געגעבן א גאנצע מוסר דרשה מוהרא"ש זאגט ווער וואס גייט פאר ווער זאגט איך ווייס נישט ווער מאכט לאנגע באטעס און ווער האט געהייסן מאכן לאנגע באטעס מוהרא"ש.

זינג זמירות, זינג מיט דיין ווייב און קינדער, די אייניקלעך פארציילן די מעשה אז דער איז געווארן א גרויסער רב, געווארן א ערליכע איד, א גרויסער צדיק, מען זעט מען זעט צו וואס מען קען זוכה זיין אז ס'קומט פרייטאג צונאכטס מען זינגט זינגט לכבוד שבת. כ'דארף נישט קיין טעלעפאן שבת, איך איך היט שבת, כ'דארף נישט קיין טעלעפאן, כ'דארף נישט קיין טעלעפאן א גאנצע וואך אויך נישט, כ'דארף עס יא האבן ווייל כ'דארף רופן, גיין, קומען, אבער ס'קומט שבת, כ'דארף נישט מיין טעלעפאן שבת, א טאטע קומט צו מיר, ער זאגט מיר, שיעט, א אלטע מעשה, איך זאג אים אלס דיין זון איז א טייערע בחור, וואס דארף איך טראכטן אז פרייטאג צונאכטס זעה איך די טעלעפאן ריטשארדזשט, ביי די פענסטער אין שטוב. און וואס דארף איך טון אז שבת נאכמיטאג זע איך עס ריטשארדזשט ביי א צווייטע פענסטער אין שטוב? וואס דארף איך טון ראש ישיבה? מיין זון, ראש ישיבה זאגט מיר מיין זון איז א וואוילע בחור, ראש ישיבה, וואס דארף איך טון? נישט דא קיין גוי'טע אין די הויז. פרייטאג צונאכטס די טעלעפאון ליגט דא, שבת צופרי ליגט עס אפילו אין זעלבן פענסטער אבער ארויפגערוקט, וואס דארף איך טון? איך האב אים געזאגט, דו האסט געזען דיין זון טאטשן א טעלעפאון? האסט נישט געזען? דו האסט נישט געזען דיין זוהן? ס'איז טאקע א מלאך איז געקומען און האט עס גערוקט. דו קוק אויף דיין קינד גוט. דו קוק. ס'קען נישט זיין א מלאך איז געקומען און האט עס גערוקט? ס'קען נישט זיין? נאר ער לייגט א קוואדער אונטער די קישן ווען די ווען די צאן פאלט ארויס. דאס קען זיין? אפשר א צווייטער איז געקומען? דו האסט נישט געזען. דו האסט נישט געזען? לאז. ברוך השם. שטעלט אויף א שטוב נאכדעם, מיט חתונה, מען זינגט זמירות. דאס האסט צו טון, טייערע בחורים. שבת האב איך נישט קיין טעלעפאן. שבת, כ'גיי אין בית מדרש. ס'איז מיר א גרויסע וואונדער וואס בחורים טוען פרייטאג, איך וויל זייער שטארק וויסן. כ'זע בחורים קומען אן אזוי אינמיטן דאווענען.

זאלסט וויסן ביי אונז מאכט מען די ביי אונז קויפט מען אלע כבוד שבת ביי מיר אינדערהיים מיטוואך ווען קויפט מען איין ביי די, מנהל? מיטוואך? אונז קויפט מען איין מיטוואך דאנערשטאג קאכט מען שוין קאכט מען שוין דאנערשטאג ביינאכט טעיסט מען עס שוין און עס בלייבט עפעס איבער פאר שבת ווייסט שוין וואס דא מענטשן ממש ביים זמן דו געדענקסט דעם איד? געדענקסט ר' אלטער עליו השלום? יא? זיין זון פירט יעצט די גראסערי און ער מאכט עס אויכעט צו ביים זמן. און איך וויל אים פרעגן אסאך מאל. איך, שוין, איך פלעג אלץ אזוי רחמנות האבן, מ'פלעגט קומען אין שול, מסירות נפש, געלאפן אין מקווה נאכן זמן, ערליכע איד. און ער איז אזוי געפלויגן, און איך פלעג אלס קליין קינד קוקן אלץ ווי א מענטש פליעט, שטריימל פליעט אהין אהין אהין, איך האב אלץ געוואלט זען בלויז אויף אויש אי, ער גייט זיך אויפוועקן אדער ער גייט עס דורך מאכן די גאנצע, דא איז אסאך מענטשן וואס דרימלען, אז מען הייבט אן קלאטשן וועקן זיך אויף, נאכדעם דא איינער איז דורך געשלאפן, אדער ווי גייט זיין די ריעקשאן, ער געבט אים א וועק אויף, און די שול איז שוין ליידיג, אזוי טיעף געשלאפן, באמת, אזוי געארבעט. אבער געווען א וואוילער מענטש געגעבן אסאך צדקה שוין א מענטש ארבעט וואס טוסטו בחור וואס טוסטו פרייטאג האסט א געשעפט וואס גייסטו נישט אין מקווה פרי ווייסט נישט יונגעלייט וואס ארבעטן קענען מיך נאכמאכן איך האב זיך צוגעוואוינט צו גיין אין מקווה ביי חצות מחיה פרייוועט מקווה פרייוועט מקווה פאר משפחת רוט. פרייוועט! ס'דא פינף שאוערס, יעדע קינד א שאוער, קיינער יאגט דיך נישט. קומסט צוריק דו ווייסט ווי דיין וועש ליגט. ס'טוט זיך נישט א בהלה. קענסט דיך מתבודד זיין אין מקווה. קענסט מאכן נאך א טבילה, נאך א טבילה, נאך א טבילה. כ'לייג מיך אביסל אראפ פרייטאג. נישט אלץ קען איך איינשלאפן, אבער איך ליג אפילו אביסל אין בעט. קומט מיט די קינדער, מען זאגט שיר השירים, איך זאג עס פאר בחורים. קומט שבת, זיי זיך מקבל דעיס, דעיס גייט זיין דיין נייע גוטע זאך וואס דו ווילסט יעצט טון פאר דיר, איך גיי אויפווארטן שבת, איך גיי זאגן שיר השירים, איך גיי גיין אין שול.

איך בין פרייליך, ס'איז מיין שמחה. איך קום אהיים, איך מאך קידוש, איך עס א גוטע חלה. און ביי דיר ווארעמט מען עס איבער, יא? ווארעמט מען עס, וואס ליגט אויפן בלעך? הער נישט! א גוטע חלה, מיט א גוטע... מיט א גוטע וואס? וואס טינקסטו איין די חלה? אה, יעצט הייבט אן פראווענען דא עניוות. ווער איז גרייט צו ענטפערן? ווער איז גרייט צו ענטפערן? נו, טינקסט עס איין אין, וואלווי. אין ווי? אין זאלץ? גרינג נישט. שבת, שבת. הערצקע.

פרייוועט פרייוועט, נו. פארגליווערטע פיש זאפט. דער מנהל גלייכט פארגליווערטע פארגליווערטע פיש זאפט. ווער וואס גלייכסטו? טאמעיטא דיפ. אה, שכוח שלום אלי פארן זיך אנרופן. שכוח. שלומי. יא יא. שבת צופרי? ביינאכט אויך? אין אפשר נאך פאר טוי מייו אויף דער פראגע מען האט אויף די גאנצע פאר טוי מייו לאט שיב פאר שבת שמחה קען איך קען שיין זאג עס אויך סא וואס איז עס

נו גיב אפ שלומי, שלומי מיט שמילי. וואס איז עס? זאג שמילי דו ביסט אויף דו ביסט דו ביסט לייוו לייוו מען זעט דיך אין ארץ ישראל יעצט נו.

גוטע פיש! יומי! גיב עפעס א גוטע עסן לכבוד שבת! סאוער דאו! הער יו גאו! דאס איז עס! גוטע חלה! דאס זענען נישט קיין בטלנים! נאר די אלטע בחורים פון פאריאר האב איך שוין אמאל גערעדט פון די זאך איך זיך איך זיך די נייע תלמידים געב עפעס א גוטע עסן עגפלענט ווארעם האטשע פרייד עגפלענט לכבוד שבת דער אייבערשטער מוחל אלע עבירות איך עס איך זאג לכבוד שבת א שיינע שבת'דיגע סעודה וואס איז דא בעסער פון דעם

א מ'היט שבת האט מען אמונה אין די אייבישטער, און א מ'היט נישט קיין שבת איז מען א כופר אין די אייבישטער, מ'איז כופר אין כל התורה כולה, גייסט זיך באהאלטן מיט א ציגרעטל שבת? קום הער! גייסט זיך באהאלטן מיט א ציגרעטל שבת? ענפער מיר! ווייסט אפילו נישט וויאזוי מ'רייכערט, האסטו געזען וויאזוי ער רייכערט? ער ווייסט אפילו נישט וואס ער שטיקט. ער איז א, ער איז א פעסטער בחור. מ'קען זיין א פעסטער בחור און זיין א ערליכער איד. ניין, איך בין נישט פון די חניאקישע. ווי קומט אריין חניאקישע? ווילסט לעבן? ווילסט דיינע קינדער זאלן לעבן? ווילסט ס'זאל בלייבן א זכר פון דיר? ס'איז געבליבן א זכר, לאמיר צוריק גיין הונדערט יאר צוריק, ס'דא א זכר פון די משפחות וואס האבן נישט געהיטן קיין שבת? ווי ס'איז געבליבן עפעס? קוק ערליכע אידן ווי ס'ציעט זיך, ס'ציעט זיך, ס'ציעט זיך א לאנגע קייט ביז ביז פון פון אברהם אבינו. און אלע און אלע זיידעס גייען ארויף אויבן אין הימל, מ'בלייבט מיטן אייבערשטן אין גן עדן. און דא אויף די וועלט וועסטו האבן א גן עדן.

האט נישט אבער ער האט נישט קיין ווארט איינער ער טעקסט ער טעקסט זיך אליין האט צוויי טעלעפאנס יא האט צוויי טעלעפאנס ער טעקסט זיך שיקט ער שיקט פאר די אנדערע פאון ווען דער זמן הדלקת הנרות איז איך ווייס נישט ווען דער זמן הדלקת הנרות איז יעדע מאל וואס ס'דא פרישע יונגע בחורים וואס באקומען טעלעפאן ראש ישיבה, זמן הדלקת הנרות איז דעמאלטס און דעמאלטס. באקומען א טעלעפאן, ער שיקט די זמן. קיינער שיקט מיך גארנישט. א פרישע אינגערמאן, ער באקומט א שליסל פון א פאסט באקס. ער עפנט אויף, ער שטעקט אריין די הענט. קיינער שיקט אים גארנישט. ער גייט זיך אליין שיקן א בריוו. ער גייט זיך אליין שיקן א בריוו, ער גייט צום פאסט באקס, לייגט זיין אדרעס און ער קומט אהיים מיט א בריוו. שבת איז דא געווען א בחור אין ישיבה זאגט מ'האט מיך גערופן צו א שבת ס'דא בחורים וואס פארן אוועק שבתים ווייל זיי ווי זאל ער זיין שבת ווי זאל ער זיין שבת ווי זאל ער אריין גיין מיט זיין העיר סטייל ווי ווי פונקטליך ווי ווי פיט ער אריין ער פיט נישט אריין אין די משפחה אויך נישט ער ארבעט א גאנצע וואך צו קענען האבן א קאר און מאכן טיקעטס צו קענען אוועק פארן אויף שבת און ער קען אפילו נישט קאווערן דעם שבת אזוי ער ארבעט און און און ער ווייסט אליין אז בקיצור זאגט מיר א בחור אז א סך מאל בחורים פארן מיט חברים ראש ישיבה מען זיצט בחורים מען טעקסט זיך מיט וועם